מסכת שבת דף פ ב עמוד ב די שיעור הייבט זיך אן עמוד א' אונטן ביי די משנה. און אונז הייבן יעצט אן בעזרת השם די ניינטע פרק אמר רבי עקיבא, רש"י רעדט שוין אויס אז אזוי ווי אין די פרק דארף שטיין די דין מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי ווי אונז וועלן שוין זעהן אויף דף פ ו, און די סגנון הלשון איז דארט מנין און די גמרא פרעגט די משנה פרעגט א שאלה פון ווי ווייס איך און מען ברענגט אראפ א פסוק דערויף, און דעריבער ברענגט שוין די משנה נאך אזעלכע זאכן אפילו ס'האט נישט קיין שייכות צו מסכת שבת, נאך זעקס אזעלכע ענינים, און באמת טרעפט מען אזעלכע זאכן אין עטליכע פלעצער אין שס, למשל אין מסכת מגילה, דף ו', וויבאלד די משנה וויל דארט רעדן פון אין בין אדר הראשון לאדר השני, וואס איז נוגע פאר מסכת מגילה, ברענגט ער שוין א גאנצע סעריע פון משניות וואס מ'רעדט אויך פון דעם סגנון הלשון אין בין, און אזוי טרעפט מען אויך אין אנפאנג מסכת חולין, אין מסכת נדה, און אויף נאך מקומות. רבי עקיבא זאגט די הייליגע תנא רבי עקיבא מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנידה וויאזוי ווייס איך אז עבודה זרה איז מטמא נישט נאר ווען מען רירט עס אן נאר אפילו אויב מען האט עס נאר געטראגן אזוי ווי דער דין איז ביי א נידה און באמת דער דין איז נישט נאר ביי נידה נאר ביי א זב א זבה א נידה און אפילו ביי נבילה טרעפט מען אויך אזא זאך אז נישט נאר ס'איז מטמא במגע נאר אפילו אויב איינער טראגט עס ער רירט עס בכלל נישט אן ער לייגט עס אריין אין א כלי לאמיר זאגן ער טראגט די כלי אדער אפילו ס'דא א טומאה פון היסט אז מ'רוקט עס פשוט אוועק פון פלאץ אפילו ער רוקט עס נישט מיט די הענט ער נעמט א שטעקן און ער געט עס א רוק אוועק און די איז שוין מטמא. מ'וועט שוין זעהן שפעטער אויף דף פ ג אז באמת איז די גאנצע זאך אז עבודה זרה זאל בכלל מטמא זיין איז באמת נישט מער ווי א דין מדרבנן און די וואס ר' עקיבא זאגט דא מנין אז מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק דאס איז נישט מער ווי א אסמכתא וואס די חכמים האבן סומך געווען זייער דין אויפן פסוק. וויאזוי לערנט מען עס ארויס? שנאמר וואס שטייט אז ווען משיח וועט קומען, שטייט אין ישעיה קאפיטל ל, אז מען רעדט דארטן פון די עבודה זרות ווי אידן וועלן עס ממאס זיין, שטייט תזרם, דו וועסט זיי דערווייטערן, כמו דוה אזוי ווי א נידה, פונקט ווי מען דערווייטערט זיך פון א נידה ווי די תורה זאגט דאך לא תקרב אז מען דארף זיך פון איר דערווייטערן, איז אזוי אויך וועט מען זיך דערווייטערן לעתיד לבוא פון די עבודה זרות, צא תאמר לו פירט אויס די נביא, גיי ארויס זאלסטו זאגן פאר די געטשקע, מען וועט אים ארויסווארפן פון די שטובער, איז ווייל די תורה האט צוגעגליכן, די נביא האט צוגעגליכן די ענין פון עבודה זרה דווקא צו א נידה, לערן איך ארויס, מה נידה מטמאה במשא, פונקט ווי ביי נידה איז דאך די דין אז זי איז אויך מטמא במגע, במשא, נישט נאר במגע, אף עבודה זרה מטמאה במשא. וועט מען נאר באלד זעהן אז ס'איז דא א שיטת החכמים וואס קריגן אויף רבי עקיבא אז ס'איז נישט מטמא במשא, דאס וועט מען שוין באלד זעהן אין די גמרא, און דאס מיינט נישט אז דאס איז האט א דין ווי א סתם משנה, אז ווייל רבי האט אראפגעברענגט דא נאר די שיטה פון רבי עקיבא אז מ'דארף אזוי פסק'ענען, ווייל אונז האבן דאך יעצט געשמועסט אז די גאנצע סיבה פארוואס מ'ברענגט עס דא אראפ איז וועגן די סגנון הלשון מנין לעבודה זרה, און וויבאלד רבי עקיבא האט דאס געזאגט ברענגט ער אראפ די לשון פון רבי עקיבא מנין לעבודה זרה, און די רמב"ם פסק'נט טאקע ווי די חכמים, נישט ווי רבי עקיבא. גייט די גמרא אראפברענגען א משנה וואס דארט זעט מען א מחלוקה פון תנאים איבער דעם ענין. תנן התם, האט מען געלערנט אין א משנה מסכת עבודה זרה מ"ז, מי שהיה, דא דארף מען זאגן כותלו אדער ווי ס'איז דא א גירסא ביתו, ווער זיין הויז איז געווען סמוך לעבודה זרה, דא רעדט מען ווען א מענטש האט זיך קודם געבויט א הויז, א אייגענע הויז, און שפעטער איז צוגעקומען אלס א שכן איז צוגעקומען דארטן א בית עבודה זרה. אזוי ווי ס'קומט יעצט אויס אז דער וואנט פון דעם איד'ס הויז דינט יעצט אויכעטיגס פאר א וואנט פאר עבודה זרה, פארשטייט זיך לכתחילה ווען ער האט עס געבויט האט מען שוין געשמועסט ס'איז נאכנישט געווען דארטן קיין עבודה זרה און ער האט עס געבויט פאר זיך אבער יעצט האבן זיי צוגעבויט נעבן דעם הויז און געבויט נאר דריי ווענט און די וואנט וואס די איד האט נוצן זיי אלס א וואנט. נפֿל און דער װאַנט איז יעצט אײַנגעפֿאַלן, אסור לבנותו, טאָר דער ייִד נישט צוריקבױען דעם װאַנט, װי רשי זאָגט, דקא מהנה לעבֿודה זרה, װײַל סוף-כּל-סוף, אַפֿילו ס'איז טאַקע זײַן װאַנט, אָבער מיט דעם, װאָס ער בױט עס פֿאַר זיך, אױטאָמאַטיש איז ער מהנה דעם עבֿודה-זרה, װײַל זײ באַקומען יעצט צוריק אַ װאַנט. כיצד יעשה, וואס זאל ער טון ער דארף דאך צוריק בויען זיין וואנט כונס לתוך שלו ד' אמות ער גייט אריין אין זיין לאט גייט ער אריין ד' אמות אריין ציט ער זיך אריין ובונה און דארטן בויט ער אויף דעם וואנט. יעצט קומט אויס אז די וואנט דינט נישט די עבודה זרה ווייל אויף די אנדערע וואנט, זייט פונעם וואנט שוין נאכן בויען איז דאך אויך די ד' אמות בלייבט זיין פראפערטי. און די גמרא מסכת עבודה זרה רעדט שוין אויס אז אוודאי רעדט מען דא אז דער מענטש שטעלט אוועק אזא קליינע מחיצה'לע פון דערנער דארטן ביי די דארטן וואו ס'איז ממש די אפשייד צווישן אים און די עבודה זרה ווייל אז נישט געבט ער דאך צו דא גאנצע ד' אמות פאר די עבודה זרה זאלן זיך מחי' זיין מיט דעם ער איז דאך מער מהנה אז ער געבט זיי צו א שטח אוודאי לאזט ער איבער די קליינע שטח פון ד' אמות פאר זיך און ער נוצט עס פאר געוויסע זאכן דארטן. דא גיימיר איבער צו דף פ"ב עמוד ב', זאגט די משנה ווייטער, היה שלו ושל עבודה זרה, אויב די וואנט איז געווען געבויט אויף די פלאץ וואס באלאנגט האלב פון די דיקעקייט פאר דעם איד און האלב פאר די עבודה זרה, אין די פריערדיגע פאל האט מען גערעדט אז די גאנצע וואנט איז געווען אויף די חלק פונעם איד, יעצט רעדט מען אז די וואנט איז געבויט האלב פון די דיקעקייט אויף די איד'ס חלק און האלב אויף די גוי'ס חלק, איז נידון אויף די עבודה זרה'ס חלק, איז נידון מחצה על מחצה, איז די פלאץ. די דיקיקייט פון די וואנט ווערט נאר גערעכנט האלב דערפון וואס דאס באלאנגט פאר די איד, אין אנדערע ווערטער ווי יעצט ווען ער דארף זיך אריינציען פיר אמות אינעווענדיג קען ער נישט אריינרעכענען אין די פיר אמות די גאנצע דיקיקייט פון די וואנט, און אזוי איז טאקע געווען אין די ערשטע פאל, לאמיר זאגן די וואנט איז דיק א אמה, איז אין די ערשטע פאל האט ער זיך געדארפט אריינרוקן דעם וואנט נישט מער. סך הכל פיר אמות, און די גאנצע שטיקל ווי די וואנט איז פריער געשטאנען קען מען אריינרעכענען אין די פיר אמות ווייל דאס באלאנגט דאך פאר די איד, אבער דא וואס נאר האלב דערפון האלט באלאנגט פאר די איד, קומט אויס אז די האלבע דיקיקייט פון די וואנט וואס איז אויף די עבודה זרה זייט יענץ רעכנט מען נישט, און פון די האלבע דיקיקייט פון די איד פון דארט רעכנט מען די ד' אמות וואס ער דארף איבערלאזן. וואס טוט זיך דא אין די צווייטע פאל וואס א האלבע וואנט באלאנגט פאר די עבודה זרה, און יעצט איז עס איינגעפאלן, וואס טוט זיך מיט די שטיינער, אבניו ועציו ועפריו, די העלצער מיט די שטיינער מיט די מיט די ערד וואס איז דארטן פון די איינגעפאלענע וואנט, מטמאים כשרץ, זענען מטמא אזוי ווי א שרץ, פונקט ווי א שרץ איז מטמא במגע, אזוי אויך איז דאס מטמא במגע. שנאמר וואס שטייט אין פסוק שקץ תשקצנו שטייט דאך אויף די עבודה זרה כי חרם הוא, און שקץ איז א לשון פון א שרץ, און מיט דעם האט אונז די תורה מקיש געווען אז מען זאל עס באהאנדלען אזוי ווי א שרץ, פונקט ווי א שרץ איז דאך מטמא, און די זעלבע זאך האבן די חכמים זיך סומך געווען אויף די פסוק אז דאס איז אויכעט מטמא. מען רעדט נישט דא פון די ערשטע פאל וואס די גאנצע וואנט האט באלאנגט פאר א איד, מען רעדט דאך דא פון די צווייטע פאל וואס איז אריינגעמישט, און ווי רש"י אין עבודה זרה זאגט שוין אז ווייל איך זאג אין ברירה אפילו טאקע א האלב פון די וואנט באלאנגט פאר א איד, איך ווייס דאך אבער נישט וועלכע האלב וועלכע שטיקל באלאנגט פאר די איד און וועלכע פאר די גוי פון די עבודה זרה, דעריבער די גאנצע זאך אסור בהנאה, אנדערע ראשונים זאגן אז די גאנצע זאך איז אסור בהנאה ווייל איך קען פשוט נישט דערקענען וועלכע חלק ס'איז דעם איד'ס און וועלכע חלק דעם גוי'ס. רבי עקיבא אומר כנידה, רבי עקיבא קריגט אויף די תנא קמא אז ס'איז מטמא נישט ווי א שרץ, נאר גאר ווי א נידה, שנאמר וואס ס'איז דא א אנדערע פסוק אין ישעיה ל, די זעלבע וואס די משנה האט שוין פריער אראפגעברענגט, תזרם כמו דוה, דו זאלסט דערווייטערן דערווייטערן פון די בעי עבודה זרה'ס אזוי ווי א נידה, איז מה נידה מטמא במשא, אף עבודה זרה מטמא במשא. אזוי ווייס איך טאקע אז א נידה איז מטמא במשא, ברענגט רש"י די לימוד וואס עס שטייט אין פסוק והדוה בנדתה והזב את זובו האמער דאך א היקש פון א נידה צו א זב און א זב ווייסט מען דאך אז ער איז מטמא במשא ווייל עס שטייט קלאר והנושא אותם יטמא עד הערב איינער וואס טראגט דעם זב אדער די מעיונות הזב ווערט טמא ביז ביינאכט זעט מען דאך אפילו ער רירט נישט אן דעם זב ווען ער טראגט אים נאר די עצם טראגן איז שוין מטמא און וויבאלד כ'האב דא מקיש געווען. והדוה בנדתה והזב את זובו זעט מען אז א נדה איז אויך מטמא במשא און יעצט מאכט מען דא א היקש וואס די פסוק אין ישעיה האט מקיש געווען עבודה זרה צו נדה אז דאס איז אויכעט מטמא במשא. קודם זעהן מיר שוין אז דער דין וואס די משנה האט געברענגט אין נאמען פון רבי עקיבא דא טרעפט מען אז ס'איז דא א שיטה פון די חכמים וואס קריגן אויף דעם און בפשטות ווי ס'קוקט אויס אויבן אויף האלטן די חכמים אז ס'איז נאר מטמא במגע און נישט במשא ווייל זיי זאגן דאך ס'איז כשרץ און די הלכה איז דאך אז א שרץ איז נאר מטמא במגע און נישט במשא, און באלד עמיר זעהן אז ס'איז טאקע דא אן אמורא ר' אלעזר וואס האט אזוי אפגעלערנט, אבער יעצט וועלן מיר זעהן אז דער אמורא רבה האט נישט אזוי פארשטאנען די מחלוקה, לאמיר זעהן. אמר רבה, זאגט דער אמורא רבה, פארוואס טאקע גיי איך מיט די היקש און איך בין עס מקיש לנידה לחומרא לויט ר' עקיבא? ווייל די לשון תזרם מיינט דאמר קרא אז די פסוק וויל זאגן נכרינהו מינך כזר, טו עס פארפרעמדן פון דיר, ממש ווי א פרעמדן, צא תאמר לו ווי ס'שטייט ווייטער, זאג ער זאל אינגאנצן ארויסגיין הכנס אל תאמר לו ער זאל בכלל נישט אריינקומען, און ווי תוס' רעדט שוין אויס אז מ'זעט דאך אז אין פסוק פארדעם שטייט שוין, וטמאתם את צפוי פסילי כספך זעהט מען דאך שוין אז מ'דארף עס מרחיק זיין אזוי ווי א טמא'נע זאך, פארוואס דארף ער נאך צולייגן תזרם כמו דוה, ווייל ער האט געוואלט זאגן מ'זאל עס אינגאנצן דערווייטערן אזוי ווי א נידה אז איז מטמא אויכעט במשא. אה דערנאך האט רבה געזאגט, יעצט גייט ער מפרש זיין די מחלוקה און ער זאגט אזוי, במשא דכולי עלמא לא פליגי דמטמא, ער זאגט דא א גרויסע חידוש, אז קיינער קריגט נישט, אפילו די חכמים וואס האבן עס מדמה געווען צו שרץ, זענען אויך מודה מיט דער נקודה אז עבודה זרה איז מטמא במשא, דהא אתקש לנדה ווייל פאקטיש איז דאך דא דער פסוק אין ישעיה, תזרם כמו דוה, אז מ'האט עס מקיש געווען צו א נדה, און פונקט ווי זי איז מטמא במשא איז עבודה זרה אויכעט. כי פליגי וואס דען איז די מחלוקה פון די תנא קמא מיט ר' עקיבא באבן מסמא? אויב עבודה זרה איז מטמא די חומרא פון אבן מסמא וואס אונז עמיר שוין יעצט מסביר זיין וואס דאס מיינט. רבי עקיבא סבר כנידה, רבי עקיבא גלייכט עס אינגאנצן צו צו א נידה, מה נידה מטמא באבן מסמא, פונקט ווי א נידה איז מטמא נישט סתם אזוי נאר במשא, וואס געווענטליך משא מיינט, איינער טראגט די נידה אליין און ער האלט די וואג פון די נידה אפילו אויב ער רירט איר נישט אן, נאר וויבאלד די וואג פון די נידה ליגט אויף אים הייסט עס געטראגן איז עס שוין מטמא. אבער ביי א נידה איז דא נאך א גרעסערע חומרא וואס אפילו ווען די וואג ליגט נישט ממש אויף יענעם וואס איז אונטער דעם, פון דעסטוועגן דאך איז עס מטמא, און דאס מיינט אבן מסמא ווי אונז עמיר באלד מסביר זיין, דאס טייטשט מה נידה מטמא באבן מסמא, פונקט ווי א נידה איז אזוי הארב אז ס'איז מטמא אפילו באבן מסמא, אף עבודה זרה מטמא באבן מסמא, עבודה זרה אינגאנצן ווי א נידה, עס איז נישט סתם מטמא במשא, נאר עס איז אפילו מטמא באבן מסמא אויכעט. רבנן סברי, און דאס וואס די רבנן האבן געברענגט די שקץ תשקצנו אז ס'איז מטמא כשרץ, האבן זיי נישט געמיינט אז ס'האט נאר א דין ווי א שרץ אז ס'איז נאר מטמא במגע נישט במשא, ניין, זיי האבן געמיינט אז דאס זענען זיי אויך מודה אז וויבאלד ס'איז צוגעגליכן צו א נידה איז זי זיכער מטמא במשא, נאר דעם וואס האבן געזאגט כשרץ מיינט מה שרץ לא מטמא באבן מסמא, פונקט ווי א שרץ איז דאך זיכער נישט מטמא באבן מסמא. ווייל די גאנצע חומרא פון אבן מסמא איז נאר געזאגט געווארן דווקא ביי א נידה אדער ביי א זב, א זבה, א יולדת, אבער נישט ביי א שרץ, און באמת דארף מען דא צולייגן אז ביי א שרץ איז ניטאמאל דא טומאת משא אויך נישט, און אוודאי נישט קיין אבן מסמא. אף עבודה זרה לא מטמא באבן מסמא, די זעלבע זאך ביי עבודה זרה, וועט נישט אזוי ווייט זיין אינגאנצען ווי א נידה, נאר זי וועט שוין נישט מטמא זיין באבן מסמא. קומט אויס אזוי, יעדער מודה בעצם צו די תזרם כמו זבה אז מ'גלייכט עס צו צו א נידה, מיט דער חומרא אז ס'איז נישט נאר מטמא במגע נאר במשא אויכעט. שאלה איז נאר וואס טו איך מיט דעם שקץ תשקצנו? לויט ר' עקיבא, עמיר באלד זעהן, נוצט מען עס פאר א אנדערע זאך, ס'טוט גארנישט גרינגער מאכן די דין פון עבודה זרה, און לויט די חכמים קומט די שקץ תשקצנו אביסל גרינגער מאכן אז ס'איז טאקע אזוי ווי א נידה אבער נישט אינגאנצן ווי א נידה, מיט איין זאך איז עס ווי א שרץ אז ס'איז נישט מטמא באבן מסמא, און מען זאגט נישט אז ס'איז אינגאנצן ווי א שרץ אז ס'איז נאר מטמא במגע, ווייל אויף דעם איז דאך דא תזרם כמו זבה אז ס'איז יא מטמא במשא אויכעט, מוז איך זאגן אז די שרץ האט נאר אביסל אראפגענומען פון די חומרא אז מ'גייט נישט אינגאנצן ווי א זבה, ווי א נידה. וואס איז דאס אבן מסמא? קודם דארף מען וויסן אז דאס איז א געבארגטע ווארט פון א פסוק אין דניאל, וואס ווי באקאנט ווען מען האט געמאכט די גזירה אז מען טאר נישט דאווענען און דניאל האט נישט געפאלגט און ער האט געדאווענט אזוי ווי זיין שטייגער אויפן בוידעם האט ער געדאווענט יעדן טאג דריי מאל א טאג און מען האט אים פאר'מסר'ט פארן קעניג האט מען אים אריינגעווארפן אין א גוב אריות, אין א לייבן גריב און דער פסוק זאגט דארטן והיתית אבן חדה ושומת על פום גובא, מען האט געברענגט א שטיין, א גרויסע שטיין, און מען האט עס אוועק געלייגט אויף די עפענונג פון די גרוב דארטן נאכדעם וואס מען האט אריין געווארפן דניאל זאל נישט קענען אנטלויפן. האב מיר דאך דארטן א פסוק אז א שטיין איז ארויף געלייגט געווארן, און וויבאלד אונז גיימער דא לערנען אויכעט א דין ווען מען לייגט ארויף א שטיין, נוצט מען די פסוק אבן מסמא, די לשון פון שומת שטייט אין דניאל. פאר מ'איז מסביר אבן מסמא לאמיר קודם מקדים זיין וואס איז די דין ווען מען זאל ארויף לייגן אז עס זאל זיין למשל כלים און אויף די כלים זאל זיין א שטיין און אויף די שטיין וועט ליגן א זאך וואס איז מטמא במשא למשל א כזית מן המת אדער א נידה זאל זיצן דערויף אדער א זב אדער א שטיקל נבילה. איז זיכער אז די כלים וואס זענען אונטער די שטיין ווערן טמא, ווייל זיי טראגן דאך אויף זיך די וואג פון די טומאה, אפילו די טומאה ליגט נישט ממש אויף די כלים, דאס מיינט דאך א נושא אז וויבאלד זיי טראגן עס און זיי האבן די וואג העכער זיך איז עס זיכער מטמא. אזוי וועט אבער זיין אויב די שטיין ליגט נישט דירעקט אויף די כלים, ס'ליגט העכער די כלים, דאס מיינט די שטיין אליין האט מען אויפגעהויבן, אונטערגעהויבן פון דער ערד אויף אזעלכע נאגלעך, ס'ליגט, ס'שטייט אויף די לופט, און אונטער די שטיין לייגט מען אריין כלים, און אויף דעם לייגט מען ארויף די טומאה וואס איז מטמא במשא, איז די דין אזוי, אויב דאס וועט זיין א שטיקל נבילה אדער א כזית מן המת, וועט עס נישט מטמא זיין במשא, ווייל משא מיינט נאר ווען ס'טראגט די וואג, און דא. איז דאך די כלים טראגט נישט יעצט די וואג פון די טומאה, ווייל די טומאה ליגט דאך אויף די שטיין וואס די שטיין ווערט אונטערגעהאלטן דורך נאגלעך, ס'איז נאר אז די כלים געפינען זיך אונטער די שטיין וואס די שטיין געפינט זיך אונטער די טומאה, איז אמת אז די כלים איז כאילו ווי די זאכן ווערן געטראגן העכער די כלים ווייל די טומאה ליגט דאך העכער די כלים, אבער למעשה קענסטו נישט זאגן אז ס'ווערט געטראגן ווייל די וואג ליגט נישט אויף זיי. און געווענטליך ביי טומאת משא ווי די תורה זאגט והנושא אותם, טומאת משא מיינט אלעמאל אז ס'מוז דאס טראגן און פילן די וואג דערפון, מה שאין כן ביי א זב איז דא א ספעציעלע לימוד, שטייט וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב. פון דא זעט מען אז א זאך וואס געפינט זיך אונטער דעם זב, אפילו די וואג פון די זב ליגט נישט אויף אים, ווייל דער זב זיצט אויף א שטיין, וואס דער שטיין האלט זיך אן אויף נאגלעך, און אונטער דעם ליגט די כלים, וועלן די כלים נישט טמא ווערן, וועלן די כלים יא טמא ווערן, ווייל דא האב איך א ספעציעלע לימוד, אז אפילו ווען ס'איז נאר תחתיו, וואס איז אונטער די זב, אפילו ס'ליגט נישט זיין וואג, ווערט מען אויכעט טמא. און דער דין איז נישט נאר ביי א זב, נאר ביי א נידה און א זבה און א יולדת, די אלע זאכן וואס זענען דומה צו א זב וואס טומאה יוצא עליהם מגופו. אזוי מ'איז דאך יעצט געוואר געווארן אז טומאת משא האט א שטארקע חומרא נאר ביי א זב אדער א נידה, אז נישט נאר ס'איז סתם מטמא במשא מיט א וואג, נאר אפילו באבן מסמא וואס ס'ווערט אזוי ווי א משא אבער אן קיין שום וואג, פון דעסטוועגן דאך איז עס דארטן מטמא. דאס וועט זיין יעצט די מחלוקה פון רבי עקיבא מיט די חכמים לויט ווי דער אמורא רבה האט עס אפגעלערנט, דאס איז זיכער אז בעצם ווען ס'איז דא א וואג א ריכטיגע משא איז יעדער מודה אז עבודה זרה איז מטמא במשא, ווייל ס'איז דאך זיכער אז ס'איז דא די פסוק פון תזרם כמו דוה, די שאלה איז נאר וואס טו איך מיט די פסוק שקץ תשקצנו, און די חכמים זאגן אז שקץ תשקצנו קומט עס מקיש זיין צו א שרץ אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי הארב ווי א נידה אז איז מטמא באבן מסמא אבער מען טוט די חומרא נעמט מען אוועק אבן מסמא איז טאקע נישט דא און באלד העמיר זעהן רבי עקיבא וועט נוצן די פסוק פון שקץ תשקצנו פאר א אנדערע זאך. אויב אזוי קומט אויס אז לויט רבה ווען ס'איז געשטאנען דא אין די ברייתא אבניו ועציו ועפריו פון די עבודה זרה פון די וואנט איז מטמאים כשרץ איז נישט וויאזוי מען קוקט עס אן בפשטות עס איז נאר מטמא ווי א שרץ במגע ניין מטמאים כשרץ מיינט אז מיט א געוויסן זין איז ער ווי א שרץ אז ער איז נישט מטמא באבן מסמא, אבער אוודאי איז ער יא מטמא במשא, און רבי עקיבא זאגט ניין כנידה, עס איז אינגאנצן ווי א נידה אז עס איז יא מטמא באבן מסמא אויך. פרעגט די גמרא לרבי עקיבא וואס ער האלט זיך אז תזרם כמו דוה איז מען עס מקיש אינגאנצן צו א נידה אז אפילו מטמא באבן מסמא איז למאי הלכתא איתקש לשרץ פארוואס טאקע האט עס די תורה מקיש געווען שקץ תשקצנו צו א שרץ וואס ס'קוקט אויס אז מ'איז מער מיקל, לכאורה וואלט זיך די תורה אויך געדארפט מדמה זיין צו א נידה, ענטפערט די גמרא, ענטפערט די גמרא למשמשיה, אז דער פסוק פון שקץ תשקצנו העט מען נוצן פאר משמשי עבודה זרה, מען רעדט נישט דא פון עבודה זרה אליין, מען רעדט תשמישים וואס באדינען עבודה זרה, וואס דאס איז שוין גרינגער, און אויף דעם האט טאקע די תורה געזאגט שקץ תשקצנו אז דאס האט אינגאנצן א דין ווי א שרץ, אז ס'איז נאר מטמא במגע און ס'איז בכלל נישט מטמא במשא. דער ריטב"א רעדט שוין אויס אז די חכמים וועלן זאגן די דין וועלן זיי וויסן פון א סברה אז ס'איז מסתבר אז די טומאה וואס די חכמים האבן ארויפגעלייגט אויף עבודה זרה איז נישט אזוי הארב אויף די משמשים ווי אויף די עבודה זרה אליין, און אמת אויף די משמשים האט מען ארויפגעלייגט א טומאת משא אויכעט אבער אויף די אויף די עבודה זרה אליין אבער אויף די משמשים איז נאר דא א טומאת מגע אזוי ווי א שרץ. אלזא לויט ווי רבה האט אפגעלערנט די דין אזוי, משמשי עבודה זרה איז לויט יעדעם איינעם מטמא נישט מער ווי א שרץ נאר במגע און בכלל נישט במשא, עבודה זרה אליין איז לכולי עלמא מטמא במגע ובמשא, און די מחלוקה איז נאר צו אויכעט באבן מסמא, רבי עקיבא האלט באבן מסמא אויכעט און די חכמים האלטן אז נישט. פרעגט עס די גמרא לרבנן למאי הלכתא איתקש לנידה, למשא, פארוואס האט עס די תורה צוגעגליכן צו א נידה, כדי מטמא צו זיין טומאת משא? אויב אזוי העל איך דיך פרעגן ולוקשה רחמנא לנבילה, פארוואס האט עס די תורה נישט ענדערש מקיש געווען צו א נבילה, גאנץ גוט לויט רבי עקיבא, וואס איך וויל עס מקיש זיין צו א נידה, און די דין פון א נידה איז דאך אפילו נישט סתם במשא נאר אפילו באבן מסמא איז עס אויך מטמא, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די תורה האט עס דווקא מקיש געווען צו א נידה, ווייל ביי א נבילה אדער ביי א מת, כאטשיג זענען מטמא במשא איז נישט דא די דין פון אבן מסמא, אבער לויט די חכמים וואס דו זאגסט זיך סיי ווי אז דו האסט רעדוצירט די טומאה און ס'איז נישט אזוי שטארק ווי א נידה, אפילו ס'איז מטמא במשא איז עס נאר מטמא במשא און נישט באבן מסמא, וואס דארפסטו גיין ביז א נידה, קען דאך עס די תורה ווען מקיש זיין צו א נבילה וואס איז מטמא במשא און טאקע נישט באבן מסמא. לכאורה קען מען דא צולייגן צו די קשיא אז ווען די תורה איז עס ווען מקיש לנבילה דארף מען טאקע שוין נישט האבן די שקץ תשקצנו, אז ס'וואלט איבעראל געקענט שטיין די ענין פון נבילה סיי אין ישעיה און סיי די תורה וואלט עס געקענט מקיש זיין צו א נבילה ווייל ס'פעלט שוין גארנישט אויס אראפצונעמען פון די חומרא ווייל א נבילה איז נאר מטמא סיי ווי במשא און נישט באבן מסמא. ענטפערט די גמרא אין הכי נמי יא טאקע אזוי אמת אז אויב איך וואלט נאר געוואלט מקיש זיין די ענין אין די לימוד אז ס'מטמא במשא וואלט מען עס געקענט מקיש זיין צו א נבילה אלא נאר ס'איז דא נאך א סיבה פארוואס די תורה האט עס מקיש געווען צו א נדה, ארויסצולערנען נאך א לימוד, אז מה נדה אינה לאיברים, אף עבודה זרה אינה לאיברים, פונקט ווי א נדה, ווען ס'איז נאר א איבר פון א נדה, לא עלינו, ווען ס'ווערט אראפגעהאקט פון איר א האנט אדער א פיס, איז דאס שוין נישט מטמא מטומאת נדה, איז אזוי אויך עבודה זרה, איז אויך נישט מטמא איברים, דאס טייטש עבודה זרה וואס איז צוזאמגעשטעלט פון עטליכע שטיקלעך און עס איז אראפגענומען געווארן איין חוליא, איין שטיקל דערפון, איז דער שטיקל איז אויך נישט מטמא מטומאת עבודה זרה. טאמער די תורה וואלט עס ווען צוגעגליכן צו א נבילה וואלט איך דער דין נישט געקענט וויסן, איך וואלט געמיינט אז פונקט ווי א נבילה איז מטמא במשא, איז יעדע עבודה זרה אפילו א שטיקל, פונקט ווי א שטיקל פון א נבילה, א אבר פון א נבילה איז אויך מטמא במשא, וואלט איך געמיינט ביי עבודה זרה אויך. קומט אויס אז פארדעם האט עס די תורה גאר צוגעגליכן צו נדה, צו געבן א געוויסע קולא אז נישט נאר עס איז מטמא טאקע ס'איז דא די חומרא אז ס'איז מטמא במשא אבער ס'האט אויכעט א קולא פון א נידה פונקט ווי א נידה איין אבר אליין האט נישט קיין טומאת נידה איז עבודה זרה איין שטיקל פון די עבודה זרה אליין א אבר פון עבודה זרה האט אויך נישט קיין טומאת עבודה זרה. און רש"י רעדט שוין אויס אז ווען ס'ווערט אראפגעהאקט א אבר פון א נידה כאטשיג אונז האמיר יעצט געזאגט אז ס'איז נישט מטמא טומאת נידה איז עס אבער יא מטמא אלס א אנדערע זאך ווייל ס'איז דא א דין איבר מן החי האט א דין אזוי ווי א מת, פונקט ווי א מת איז מטמא במגע, במסטי, באויל, איז די זעלבע זאך א איבר לא עלינו ווען עס ווערט אראפגעהאקט פון א מענטש, איז עס אזוי ווי א מת אז ס'איז מטמא במגע במסטי באויל. אויב אזוי פארוואס זאגט דא די גמרא אז א נידה איז אינה מטמא לאיברים? ענטפערט. רש"י אז ס'איז נישט מטמא מיט דין טומאת נידה, והא ראיה אז ס'וועט מער נישט מטמא זיין באבן מסמא, א גאנצע נידה ווען זי זעצט זיך ארויף אויף א שטיין וואס עס ליגט אויף נאגלעך איז זי מטמא אלע כלים וואס ליגט אונטער דעם, אבער נאר א אבר פון א נידה איז שוין נישט מטמא באבן מסמא, ס'איז א נייע מין טומאה פון טומאת מת, דאס האט שוין גארנישט קיין שייכות מיט דעם וואס זי איז פריער געווען א נידה, אפילו א ריינע פרוי, און ס'איז סתם א מאן וואס זיין האנט ווערט אראפגעהאקט איז אויך דא די זעלבע דין, און דאס האט די תורה געוואלט דא מקיש זיין צו נידה. קומט אויס אז לויט די חכמים האב איך שוין יעצט צוויי קולות וואס עבודה זרה איז גרינגער ווי א מידה, איינס לערן איך ארויס פון שקץ תשקצנו אז פונקט ווי א שרץ איז נישט מטמא באבן מסמא איז עבודה זרה אויך נישט מטמא בעי' ומסמא, און נאך א קולא איז דא אז פונקט ווי א נידה איז נישט מטמא באיברים איז עבודה זרה אויך נישט מטמא בעי' ורם. פרעגט די גמרא ואלא הא דבעי רב חמא בר גוריא, אונז גייען שוין זעהן שפעטער אויף דף פ"ג אז רב חמא בר גוריא די אמורא האט געפרעגט א שאלה עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים ס'איז מטמא אפילו ווען ס'איז צושטיקלט אויף אברים אדער איז עס שוין נישט מטמא תיפשוט ליה מהא דלרבנן אינה לאיברים דארף מען דאך עס קענען אויפדרינגען פון דעם אליין ווייל אונז האמיר דא א איבריגע פסוק וואס די תורה האט עס מקיש געווען צו א נדה אזוי ווי רבה האט יעצט אפגעלערנט וואס פון דעם אליין דארף מען דאך קענען אויפדרינגען אז פונקט ווי א נדה נישט מטמא לאיברים, איז לויט די רבנן איז עבודה זרה אויך נישט מטמא לאיברים. די גאנצע וואס די גמרא פרעגט דא איז נאר אויף די רבנן, אונז האבן מיר דאך יעצט געשמועסט אז לויט די רבנן, דאך אויסגעשמועסט, קען דאך ווען די תורה עס מקיש זיין צו א נבילה, לויט רבי עקיבא איז דאך נישטא א מעגליכקייט אז די תורה זאל עס מקיש זיין צו א נבילה, ווייל דעמאלטס וואלט איך דאך נישט געוואוסט אז ס'איז מטמא באבן מסמא, נאר לויט די רבנן וואס די תורה וואלט עס ווען געקענט מקיש זיין צו א נבילה און דאך האט מען עס מקיש געווען צו א נדה, פון דעם אליין זעה איך דאך שוין אז ס'איז נישט מטמא לאיברים, און פארט פרעגט רב חמא בר גוריא א שאלה, ענטפערט די גמרא רב חמא בר גוריא אליבא דרבי עקיבא בעי לה אין הכא נמי, לויט די חכמים האט ער געוואוסט אז ס'איז נישט מטמא לאיברים, די שאלה איז געווען לויט רבי עקיבא צו ס'איז מטמא לאיברים צו נישט. רש"י זעהט אויס, רעדט אויס, וואס זענען די צדדים לויט ר' עקיבא, צי זאל איך זאגן אז וויבאלד די תורה האט עס מקיש געווען צו א נדה בין איך עס מקיש אינגאנצן סיי לחומרא און סיי לקולא, איך גיי אינגאנצן לחומרא פונקט ווי א נדה איז מטמא במשא און באבן מסמא, איז און די זעלבע זאך פונקט ווי א נדה איז דא די קולא אז ס'איז נישט מטמא לאיברים איז אלע דינים גייט אויך אריבער צו עבודה זרה, דאס איין צד, און לויט דעם וועט ר' עקיבא האלטן די זעלבע זאך ווי די חכמים אז ס'איז אינו מטמא לאיברים. אדער זאל איך זאגן ניין, אפשר האט עס די תורה נאר מקיש געווען לנידה אויף לחומרא אז ס'מטמא באבן מסמא, אבער נישט אויף לקולא אז ס'נישט מטמא לאיברים, און הגם, געווענטליך מאכט מען נישט קיין חילוקים, איינמאל די תורה האט עס צוגעגליכן איז מען עס מטמא, איז מען עס מקיש אינגאנצן, פארוואס קלערט דא די גמרא אז מען זאל עס נישט מקיש זיין אינגאנצן, אונז האבן דאך שוין פריער געשמועסט אז ס'איז דא דארטן א פסוק ביי תזרם כמו דוה איז א איבריגע פסוק וואס ס'שטייט שוין פארדעם א, מען זאל עס מטמא זיין אזוי ווי א טמא'נעם, וואס דארף צו שטיין תזרם כמו דוה, איז קלערט די גמרא אז ס'קען זיין אז רבי עקיבא האט געהאלטן אז לגבי נידה האט עס די תורה מחמיר געווען, מקיש געווען צו א נידה אז מען זאל נאר קענען ארויסנעמען דערפון חומרות און נישט קיין שום קולות. איז נאכאמאל לויט די שיטה פון רבה, וויאזוי בלייבט דא די מסקנא פון די גמרא בקיצור נמרץ אז ביי משמשי עבודה זרה איז לויט יעדעם איינעם אזוי ווי א שרץ עס איז נאר מטמא, במגע, און ס'איז אוודאי נישט מטמא במשא, און אוודאי און אוודאי נישט באבן מסמא. לויט די חכמים לערן איך עס ארויס פון שקץ תשקצנו. לויט רבי עקיבא לערן איך עס ארויס פון שקץ תשקצנו אז מ'רעדט פון משמשי עבודה זרה, און לויט די חכמים האט שוין תוס' אויסגערעדט האט מען עס וויסן מכח סברא האט מען עס פריער אויסגערעדט. ריטבא, דאס איז זיכער אז לויט יעדעם איינעם איז עבודה זרה יא מטמא במשא אויכעט. אבן מסמא וועט זיין א מחלוקה לויט די רבנן איז עס נישט מטמא און לויט רבי עקיבא יא. באיברים איז לויט די חכמים איז עס זיכער נישט מטמא באיברים און לויט רבי עקיבא בלייבט עס א ספק. כאטשיג אונז האמיר שוין אויסגעשמועסט אז אין די לשון הברייתא קוקט נישט אויס אזוי, ווייל ס'שטייט דאך אבניו ועציו ועפריו מטמאים כשרץ בפשטות קוקט אויס אז ס'מיינט אז ס'נאר מטמא במגע און נישט במשא. אבער רבה יא אפגעלערנט אויף דעם אופן און דאס איז טאקע געווען די ערשטע מימרא וואס רבה האט געזאגט אז וויבאלד עס שטייט תזרם כמו דוה צא תאמר לו מוז מען מאכן עפעס א חומרא און דעריבער מוזן אפילו די חכמים מודה זיין אז מען וועט ארויסלערנען עפעס א חומרא פון נידה אז ס'איז מטמא במשא אויכעט. יעצט ווען מיר זעהן דא קומט א אנדערער אמורא דאס איז רבי אלעזר, רבי אלעזר בן פדס, דער אמורא קריגט אויף רבה און ער זאגט אזוי, באבן מסמא דכולי עלמא לא פליגי דלא מטמא. מיינט אפילו רבי עקיבא וואס מען טרעפט דא אין די ברייתא אז ער איז עס מקיש צו א נידה, דאך איז עס נישט מטמא אזוי ווי א נידה באבן מסמא, ווי אונז וועלן שוין זעהן פארוואס. כי פליגי במשא, די גאנצע מחלוקת צו ס'איז בכלל מטמא במשא, רבי עקיבא סבר כנידה, רבי עקיבא איז עס מקיש צו א נידה, תזרם כמו דוה, מה נידה מטמא במשא אף עבודה זרה מטמא במשא. ורבנן סברי כשרץ, ניין די רבנן נוצן דעם פסוק פון די תורה פונקט ווי א שרץ, שק די שקץ תשקצנו איז מה שרץ לא מטמא במשא, אף עבודה זרה לא מטמא במשא. און רבי עקיבא וועט האלטן אז פאר דעם האט עס די תורה מקיש געוועהן שקץ תשקצנו צו א שרץ, צו רעדוצירן אביסל די טומאה אז ס'איז נישט אינגאנצן ווי א נידה אז ס'איז מטמא באבן מסמא, נאר פונקט ווי א שרץ איז נישט מטמא באבן מסמא, אזוי אויך עבודה זרה אויך נישט. קומט אויס אז לויט רבי אלעזר דער אמורא וועט יעצט רבי עקיבא האלטן אזוי ווי די חכמים פון די שיטה פון רבה. די שקץ תשקצנו קומט אראפנעמען אביסל פון די חומרא אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי הארב ווי א נידה, און די חכמים האבן געלערנט נאך גרינגער, ניין, שקץ תשקצנו קומט אינגאנצן זאגן אז ס'אזוי ווי א שרץ, אז ס'איז נאר מטמא במגע און ס'איז בכלל נישט מטמא במשא. פרעגט די גמרא ורבי עקיבא למאי הלכתא איתקש לשרץ, לויט רבי עקיבא לגבי וועלכע הלכה האט עס די תורה געדארפט מקיש זיין צו א שרץ? זאגט דאך אז ס'איז נישט דומה צו א שרץ ווייל ס'איז דאך מטמא במשא אויכעט, גאנץ גוט לויט די חכמים איז מען עס טאקע מקיש צו א שרץ אז ס'איז נאר מטמא במגע אבער לויט ר' עקיבא פארוואס דארף מען עס מקיש זיין צו א שרץ? די רמב"ן רעדט דא אויס אז באמת איז די קשיא פון די גמרא נישט שווער ווייל ווי אונז האבן דאך שוין פריער יעצט אויסגערעדט אז לויט ר' אלעזר לויט דעם מהלך פון די גמרא וועט ר' עקיבא דאס וויסן פון א שרץ אז ס'איז נישט מטמא באבן מסמא ווי די גמרא האט טאקע מקדים געווען אז דכולי עלמא לא פליגי באבן מסמא דלא מטמא. אבער וויבאלד אין די פריעריגע מהלך לויט רבה'ן האט די גמרא געפרעגט אזא מין קשיא און געענטפערט אזא מין תירוץ גייט שוין די גמרא בשיטפא דלישנא און ער פרעגט די קשיא און די גמרא זאגט אז מען קען ענטפערן די תירוץ אז לויט רבי עקיבא וואס מען האט פריער געענטפערט לויט די חכמים אז למשמשיה, אז משמשי עבודה זרה האט נאר א דין ווי א שרץ אז ס'איז מטמא במגע אבער די עבודה זרה אליין איז טאקע מטמא במשא אויך. פרעגט די גמרא ורבנן למאי הלכתא איתקש לנידה, די רבנן, לויט רבי אלעזר דעם אמורא וואס זיי האלטן דאך אז ס'איז אינגאנצן ווי א שרץ און נאר מטמא במגע, פארוואס האט עס בכלל די די נביא ישעיה אנגערופן תזרם כמו דוה מיט וואס איז עס גלייך צו א נידה? ענטפערט די גמרא ארויסצולערנען א קולא. וואס דאס וואלט איך נישט געוואוסט פון א שרץ, ווען ס'וואלט מקיש געווען נאר צו א שרץ וואלט איך געזאגט פונקט ווי א שרץ אפילו א שטיקל פון א שרץ, א אבר פון א שרץ איז אויך מטמא, פאר דעם דארף איך זאגן מה נידה אינה לאיברים, פונקט ווי א נידה ווען ס'קומט אראפ פון איר א אבר לא עלינו איז עס נישט מטמא טומאת נידה אף עבודה זרה אינה לאיברים. און דא גיימער אריבער צו דף פ ג עמוד א', פרעגט די גמרא, ור' עקיבא למאי הלכתא איתקש לנידה? למשא, פארוואס האט די תורה צוגעגליכנט לויט ר' עקיבא צו א נידה, צו זאגן אז עבודה זרה איז מטמא פונקט ווי א נידה, במעשה? אויב אזוי וועל איך דיך פרעגן, לוקשה לנבילה, וואס דארפסטו גיין ביז א נידה, דען די חלק פון מטמא זיין במשא קען מען דאך עס מקיש זיין צו א נבילה וואס איז אויך מטמא במשא, האבן מיר דאך יעצט געשמועסט אז אפילו רבי עקיבא איז אויך מודה אז עס איז נישט מטמא באבן מסמא, און אויב אזוי קען מען דאך עס מקיש זיין צו א נבילה וואס איז טאקע מטמא במשא און נישט באבן און נישט באבן מסמא, וואס דארפסטו גיין צו א נידה? ענטפערט די גמרא אין הכי נמי, ביסט גערעכט, ווען איך וויל ווען נאר קריגן דעם חומרא אז עס איז מטמא במשא וואלט איך געגאנגען צו נבילה, אלא איך וויל דאך באקומען א קולא אויכעט אז מה נידה אינה לאיברים, אף עבודה זרה אינה לאיברים. קומט אויס אז די היקש צו נידה איז לויט די חכמים האט מען עס נאר געמאכט טאקע ארויסצובאקומען א קולא, קיין שום חומרא קומט נישט צו, לויט רבי עקיבא קומט צו די חומרא אז ס'איז מטמא אזוי ווי א נידה במשא און ס'קומט צו די זעלבע צייט צו א קולא אז ס'איז נישט מטמא באברים. למעשה וואס וועט זיין אנדערש די מהלך פון רב אלעזר ווי די מהלך פון רבה? ס'וועט זיין גרינגער? עטליכע זאכן, קודם כל אז לויט די רבנן אליבא דרב אלעזר איז א נד א עבודה זרה נישט מטמא בכלל נישט במשא, לויט רבה איז עס יא מטמא אפילו לויט די רבנן במשא, נאך א קולא איז דא אז לויט רב אלעזר וועט עס נישט מטמא זיין באבן מסמא אליבא דרבי עקיבא און לויט רבה אליבא דרבי עקיבא איז עס יא מטמא באבן מסמא. מיינט אין אנדערע ווערטער, לויט רב אלעזר גיי איך אראפ א דרגה לויט יעדעם איינעם, לויט די חכמים אליבא דרב אלעזר איז עס בכלל נישט מטמא במשא, און נישט ווי רבה וואס האלט אז לויט די חכמים איז עס יא מטמא במשא, און די זעלבע זאך לויט רבי עקיבא גיי איך אויך אראפ א דרגה, נישט ווי רבה וואס זאגט אז לויט רבי עקיבא איז עס יא מטמא באבן מסמא, זאגט רב אלעזר אז עס איז נישט מטמא באבן מסמא. נאך א חילוק איז דא אז אין די פריעריגע מהלך בין איך מסופק געווען. רבי עקיבא האלט אויכעט אז עבודה זרה איז אינו מטמא לאיברים אדער נישט, און לויט די יעצטיגע מהלך ווייס איך לויט יעדעם איינעם אז אפילו לויט רבי עקיבא איז עבודה זרה אינו מטמא באיברים. פרעגט די גמרא אלא הא דבעי ר' חמא בר גוריא עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים דער בעי וואס אונז האמיר פריער נאכגעברענגט איז תיפשוט ליה מהא בין לרבנן בין לרבי עקיבא דאינה לאיברים. יעצטיגע מהלך פון רב אלעזר איז דאך יעדער איינער מודה אז עבודה זרה אינו מטמא לאברים ווייל מ'לערנט עס ארויס פון נידה סיי לויט די חכמים און סיי לויט ר' עקיבא איז פארוואס פרעגט ר' חמא בר גוריא צו ס'איז יא מטמא צו נישט ער קען דאך עס דא אויפדרינגען אז ביידע תנאים האלטן אז ס'איז נישט מטמא. ענטפערט די גמרא ר' חמא בר גוריא כרבה מתני ר' חמא בר גוריא האט אפגעלערנט די מחלוקה פון די חכמים מיט ר' עקיבא אזוי ווי די מהלך פון רבה ובעי לה אליבא דר' עקיבא און טאקע דערפאר ווי אונז האבן שוין פריער אויסגעשמועסט אז לויט רבה בלייבט טאקע א שאלה און ווייסט מען נישט וואס רבי עקיבא האלט. למעשה קומט אויס אז אונז האמיר דא צוויי אמוראים קעגן איינס, אונז האמיר רבה צוזאמען מיט ר' חמא בר גוריא וואס האבן אפגעלערנט די גאנצע מחלוקה פון רבי עקיבא מיט די חכמים לחומרא, און כאטשיג אינעם גלאטקייט פונעם לשון הברייתא שטימט עס נישט אזוי גוט ווייל ס'איז דאך משמע אז די חכמים האלטן כשרץ אז ס'איז אינגאנצן אזוי ווי א שרץ, אבער פונדעסטוועגן דאך האבן זיי אזוי אפגעלערנט ווי רבה האט טאקע מקדים געווען אנפאנג פון די סוגיא, צא תאמר לו אז מען זאל עס מאכן ממש ווי א פרעמדער, אין אנדערע ווערטער רבה איז נישט געפאלן צו זאגן, דעם מהלך פון רב אלעזר אז לויט די חכמים זאל גאר די גאנצע לימוד פון נידה ברענגען לכתחילה נישט מער ווי א קולא, מען זעט דאך אז די תורה וויל צולייגן דא עפעס א חומרא נישט קיין קולא, דאס האט רבה געמיינט צו זאגן אומר צא אויבן צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו, פארקערט פון נידה דארף מען ארויסנעמען א חומרא און נישט הכנס אריינצוברענגען גאר א קולא. ווידעראום דער אמורא רב אלעזר האט יא אפגעלערנט ווי די פשטות הלשון פון א ברייתא, וואס שטייט דארט ווען די חכמים זאגן אז עבודה זרה איז מטמא כשרץ מיינט דאס טאקע ווי א שרץ וואס איז נאר במגע און נישט במשא. און הכא נמי די גאנצע לימוד פון נידה לויט די חכמים איז נישט מער ווי לקולא. און יעצט וועל מען מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף פ"ב, די גמרא דערציילט אז רב הונא האט געזאגט פאר זיין זון רבה, פאר רבה בריה דרב הונא, ער האט אים פארגעהאלטן פארוואס גייסטו נישט לערנען ביי ר' חסדא'ן, האט ער אים געזאגט ווייל ער רעדט אלעמאל אזעלכע פשוט'ע זאכן, ס'פאריגע מאל ווען איך בין געווען דארטן האט ער געזאגט אז א מענטש ווען ער גייט ארויס אויפן בית הכסא זאל ער זיך נישט געבן שנעל א זעץ אראפ, און אזוי אויך זאל ער זיך נישט שטארק אנשטרענגען בשעת ווען ער גייט ארויס, ווייל מען קען צוקומען אז די שיני דכרכשתא זאל ווערן אוועקגערוקט און מען קען קומען צו א סכנה, האט אים זיין טאטע געזאגט פארקערט, אז דו רעדסט דא פון א מענטש וואס איז עוסק אין בחיי דברייתא, ווי אזוי א מענטש דארף זיך היטן אויף דעם לעבן, און דו זאגסט אז ער איז עוסק במילי דעלמא פארקערט, ערשט וועגן דעם זאלסטו גיין צו אזא רבי'ן לערנען. די גמרא ברענגט, וואס איז ווען א מענטש האט צוויי ברירות אום שבת, ער האט א צרור א שטיין וואס דאס איז דאך מוקצה, וואס די חכמים האבן טאקע מתיר געווען וועגן כבוד הבריות עס צו נוצן פאר קינוח, פון די אנדערע זייט האט ער א שטיקל חרס וואס איז מוכן וואס איז ראוי למלאכה, וועלכע זאל ער ענדערש נוצן, איז רב הונא זאגט ער זאל זיך ענדערש מקנח זיין בצרור, געהאלטן אז מיט א חרס קען מען קומען צו א סכנה מען קען זיך צושניידן דערפון, און רב חיסדא געהאלטן ער האט נישט געהאלטן אז ס'איז א סכנה און מען זאל ענדערש נעמען די חרס ווייל דאס איז נישט מוקצה. למעשה האט מען געטראפן א ברייתא וואס ווייזט אויס אזוי ווי רב חיסדא וואס שטייט קלאר היו לפניו צרור וחרס מקנח בחרס ולא בצרור, די גמרא פארענטפערט אז לויט רב הונא רעדט מען יענע ברייתא פון א שטיקל כלי חרס וואס קומט ביי די אוגני כלים וואס דאס איז נישט קיין סכנה אבער אין הכי נמי סתם א געהעריגע צובראכענע כלי חרס וועט די ברייתא אויך מודה זיין אז מ'טאר עס נישט נוצן שבת פאר קינוח. די גמרא ברענגט א מחלוקה אז דאס איז שוין אפילו אין די וואכן וואס זאל מען ענדערש נוצן גראז צו א שטיין פאר קינוח איז דא איין אמורא וואס האט געהאלטן אז גראז איז אביסל מסוכן ס'קען צושניידן און איינער האט געהאלטן פונקט פארקערט אז א שטיין איז מער מסוכן. דער וואס ער האלט אז מען מעג יא נוצן גראז פרעגט די גמרא ס'איז דאך דא א ברייתא אז איינער וואס איז זיך מקנח מיט א זאך וואס האור שולטת בו ס'קען פארברענט ווערן פון פייער איז קען ער צוקומען צו די פראבלעם מיט די שיני הכרכשתא. ענטפערט די גמרא אז ער רעדט טאקע נאר פון נאסע גראז וואס דאס טאקע קען נישט פארברענט ווערן, אין הכי נמי טרוקענע גראז טאר מען טאקע נישט נוצן. איינער וואס דארף ארויס גיין הכנות און ער גייט נישט ארויס, איז דא א מחלוקת, ס'דא איין אמורא וואס זאגט אז דאס ברענגט א ריח הפה א שלעכטער, א אנדער אמורא זאגט אז עס ברענגט גאר א ריח זוהמא פאר די גאנצע גוף, ער הייבט אן צו שוויצן, ס'געט א שלעכטע ריח, און די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא אז ווען איינער עסט נישט, און ווען איינער עסט בשעת ווען ער דארף ארויס גיין אין בית כסא און ער גייט נישט קודם ארויס, שטייט אז דאס איז תחילת ריח זוהמא, זעט מען אזוי ווי דעם אמורא אז די גאנצע גוף קען באקומען א שלעכטע ריח. איינער וואס דארף ארויסגיין הכנות און ער קען נישט, איז דא פארשידענע עצות, רב חסדא זאגט ער זאל זיך אויפשטעלן עטליכע מאל זיך צוריק אראפזעצן און נאכאמאל, רב חנן מנהרדעא זאגט ער זאל גיין פון איין פלאץ צום צווייטן ער זאל כאפן א קליינע שפאציר, רב המנונא זאגט ער זאל נעמען א שטיינדעלע און ממשמש זיין באותו מקום, און דאס וועט העלפן צו עפענען די נקבים, און די חכמים האלטן ער זאל מסיח דעת זיין, און די גמרא זאגט אז ס'מיינט ער זאל מסיח דעת זיין פון אלע אנדערע זאכן און נאר טראכטן אז ער דארף ארויסגיין און דאס וועט העלפן ער וועט קענען גרינגער ארויסגיין, און די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען איינער וואס האט געזען אמאל א אראבער וואס האט געטון אזוי ווי ר' חסדא, אז ער האט זיך אויפגעשטעלט און אראפגעזעצט עטליכע מאל און צום סוף איז ער זייער גרינג ארויסגעגאנגען. איינער וואס דארף אריינגיין עסן א סעודת קבע און ער וויל נישט אז אינמיטן די סעודה זאל ער דארפן ארויסגיין הכנות, איז זאל ער ארויסגיין זיך צוגרייטן פארדעם ארויסגיין אויף הכנות, אבער אז ער קען נישט זאל ער גיין צען מאל ד' אמות, לויט אנדערע גירסא זאל ער גיין פיר מאל צען אמות, יעדעס מאל זאל ער זיך בודק זיין אינצווישן, און אזוי וועט ער ארויסגיין אין בית כסא, צו קענען אריינגיין צום סעודה און נישט דארפן געשטערט ווערן. מען האט געלערנט אין די משנה וויפיל איז די שיעור ההוצאה ביי חרס, א שטיקל שערבעלע אום שבת אז מען זאל חייב זיין חטאת, איז רבי יהודה לערנט אז אזא קליין שטיקל שערבעלע וואס מען לייגט אריין דארט אינצווישן די ברעטער, וואס איז א קליינע שטיקל, איז א קליינע שיעור, די משנה רופט עס כדי ליתן בין פצים לחבירו, ווען מען פאקט אזעלכע באלקענעס און אסאך מאל הינקט אונטער איין באלקן לייגט מען דאס אונטער אנצוהאלטן ס'זאל זיין גראד. ר' מאיר האלט אז ניין נאר אויב מען טראגט א גרעסערע שטיקל שארבן וואס מען קען מחתה זיין מיט דעם פייער, גחלים אין א אויוון. ר' יוסי האלט אז ס'מוז זיין גענוג גרויס אז מען זאל קענען אין דעם חרס טרינקען, מקבל זיין א רביעית משקה. ער זאגט אז מען קען ברענגען אזוי ווי א זכר לדבר פון א פסוק אין ישעיה, שטייט דארטן אז ווען די חומה וועט צעפאלן וועט זיך צעברעכן אויף אזעלכע קליינע שטיקלעך אז מען וועט נישט קענען טרעפן קיין חרס לחתות אש מיקוד, זעט מען אז פאר דעם נוצט מען א קליינע שטיקל חרס מחתה צו זיין פייער, און רבי יוסי זאגט אים פונקט פארקערט, פון דארט איז א ראיה צו מיר, ווייל דער פסוק זאגט אויך ווייטער ולחשוף מים מגבא אז מען וועט נישט קענען טרעפן א שטיקל צו שעפן דערין וואסער. די גמרא פרעגט א שאלה, ווער איז א גרעסערע שיעור רבי מאיר'ס שיעור צו רבי יוסי'ס, און די גמרא זאגט אז די סברא זאגט רבי יוסי'ס שיעור מקבל צו זיין רביעית מים איז גרעסער ווייל בפשטות זאגט די שכל אז אויף צו מחתה זיין גחלים איז גענוג א קלענערע שטיקל שארבן. למעשה פון די פסוקים זעהט מען אז די שיעור פון רבי יוסי איז. קלענערע שיעור, ווייל מ'זעט דאך אז דער פסוק דער נביא שעלט דארטן, און ער זאגט אז מ'וועט נישט קענען טרעפן גענוג קיין גרויסע שארבן מחתה צו זיין, און נאכדעם זאגט ער אז מ'וועט אויך נישט טרעפן צו שעפן וואסער. געווענטליך גייט עס אז קודם זאגט מען אז מ'וועט נישט טרעפן אפילו א גרעסערע שטיקל, און נאכדעם זאגט ער און לייגט צו אז אפילו א קלענערע שטיקל וועט מען אויך נישט טרעפן. די גמרא זאגט טאקע אז דאס איז ריכטיג, אזוי זעט מען עס אין פסוק, איי די סברא זאגט פארקערט, אבער מ'קען דאס פארענטפערן. דאס וואס ער האט געזאגט כדי לחתות בו את האור ר' מאיר האט ער נישט געמיינט איין שטיקל קוילן וואס פאר דעם דארף מען א קליינע שארבן ער האט געמיינט ווען ס'איז דא א גרויסע מדורה א פייער און מ'וויל עס אויפפלאמען דארף מען א גרעסערע שטיקל שערבעלע און דאס איז טאקע א גרעסערע און גרינגערע שיעור ווי ר' יוסי. די גמרא פרעגט, לכאורה איז דאך ר' יוסי געווען גערעכט, ר' יוסי טענה'ט אז פונעם פסוק זעט מען מים מגבא אז מיט א שערבעלע נוצט מען זיך ביי מענטשן אויכעט צו שעפן וואסער, אויב אזוי דארף מען שוין חייב זיין אפילו אויף דעם קליינעם שיעור אויכעט, וואס וועט ר' מאיר ענטפערן אויף דעם? ר' מאיר טענה'ט אז דאס וואס די פסוק זאגט מים אז מ'וועט נישט טרעפן א שערבעלע צו שעפן וואסער, דאס וויל טאקע די פסוק ארויסברענגען אז נישט נאר מ'וועט נישט טרעפן א שערבעלע פאר זאכן וואס איז חשוב ביי מענטשן לחתות את האור, נאר מ'וועט אפילו נישט טרעפן א זאך אז פאר אזא מין זאך וואס מענטשן נוצן עס אפילו נישט, וועט מען נישט קענען טרעפן א קליינע שערבעלע פאר א נישט חשוב'ע זאך, צו שעפן וואסער, אבער שעפן וואסער אין א חרס'ל, אין א קליינע שטיקל, איז נישט קיין חשוב'ע זאך, און דעריבער איז מען נאך נישט חייב לויט ר' מאיר. מיר אנגעהויבן די ניינטע פרק, אמר רבי עקיבא, מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנידה, דאס שטייט אין פסוק אין ישעיה, תזרם כמו דוה צא תאמר לו, אז די עבודה זרה איז אזוי ווי א דוה ווי א נידה, פונקט ווי א נידה איז דאך מטמא במשא איז עבודה זרה אויך אזוי. גמרא ברענגט צו א משנה אין עבודה זרה מ"ז, וואס דארט גייט מען אויך רעדן צו ס'איז מטמא און וואס פאר א מין טומאה, קודם ברענגט מען א דין אז ווען א מענטש האט זיין הויז נאנט צו עבודה זרה, און ס'איז געבויט דארטן א וואנט צווישן אים מיט די עבודה זרה אבער די וואנט באלאנגט אינגאנצן פאר די איד, און ס'איז איינגעפאלן, טאר ער עס נישט צוריק אויפבויען ווייל ער איז מהנה מיט דעם די עבודה זרה, ער שטעלט זיי צו א וואנט, נאר ער דארף זיך אריינרוקן גאנצע ד' אמות אין זיין חלק און דארטן אויפבויען דעם וואנט. טאמער די וואנט האט באלאנגט בשותפות מיט אים צוזאמען מיט די עבודה זרה, איז מוז ער זיך איז נאר א האלבע פון די דיקיקייט פון די וואנט קענען רעכענען פון די ד' אמות, ווייל די אנדערע ערשטע העלפט וואס באלאנגט צו די זייט פון די עבודה זרה, קען מען נישט אריינרעכענען אין די ד' אמות, נאר מ'מוז זיך אריינרוקן פון די צווייטע העלפט דיקיקייט נאך גאנצע ד' אמות. און אויך איז ביי דער צווייטע פאל ווען ס'איז מחצה על מחצה וואס דעמאלטס איז דאך די וואנט געדינט געווארן פאר עבודה זרה, איז א חלק פון די עבודה זרה, איז אבניו ועציו ועפרו, זאגט דער תנא קמא איז מטמא כשרץ וואס שטייט שקץ תשקצנו שקץ איז א לשון פון א שרץ, און רבי עקיבא זאגט אזוי ווי אין אונזער משנה כנידה וואס שטייט תזרם כמו דוה. מטמא במשא אויך. יעצט אפצולערנען די מחלוקה פון די חכמים מיט רבי עקיבא אין דער ברייתא האמער צוויי אמוראים רבה וואס קריגט מיט ר' אלעזר וויאזוי מלערנט עס אראפ רבה טענה'ט אז מדארף אפלערנען די מחלוקה מער לחומרא וואס שטייט תזרם כמו דוה אז צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו אז ס'מוז זיין אז יעדער איינער איז מודה אפילו די חכמים אז דער נידה די פסוק פון נידה געבט צו עפעס א חומרא און דעריבער האט רבה געלערנט אז יעדער איינער איז מודה צו די דין אז עבודה זרה איז יא מטמא במשא פונקט ווי א נדה, די חכמים זענען אויך מודה צו די לימוד וואס רבי עקיבא ברענגט תזרם כמו דוה, איי וואס איז געשטאנען אז די חכמים האלטן מטמא כשרץ האבן זיי נאר געמיינט צו זאגן אז ס'איז נישט מטמא באבן מסמא, אויף דעם האט די תורה געשריבן שקץ תשקצנו צו זאגן אז ס'איז נישט אינגאנצן ווי א נדה, ס'איז טאקע מטמא במשא אבער נישט אזוי ווייט באבן מסמא אויך. רבי עקיבא האט יא געהאלטן תזרם כמו דוה אז ס'איז אינגאנצן ווי א נדה אפילו באבן מסמא. וואס וועט ר' עקיבא טוהן מיט די שקץ תשקצנו? דאס וועט ארויף גיין אויף משמשי עבודה זרה, אז דאס האט א דין ווי א שרץ וואס איז נאר מטמא במגע און נישט במשא. דער ריטב"א לערנט עס ארויס, ער זאגט אז די חכמים וועלן דאס ארויס לערנען מכח סברא אז אוודאי ווען די חכמים האבן גע'אסר'ט עבודה זרה אזוי ווי א נידה האבן זיי נאר געמיינט עבודה זרה אליין אבער די משמשים איז א דבר פשוט אז מ'האט נאר גע'אסר'ט ווי א שרץ. די גמרא פרעגט לויט די חכמים אז מ'האט עס מקיש געווען צו נידה, נאר געוואר צו ווערן די חלק אז ס'איז מטמא במשא, אבער באבן מסמא זאגסטו אז ס'איז נישט מטמא, וואס האסטו געדארפט גיין צו א נידה, די תורה קען דאך עס מקיש זיין צו א נבילה וואס איז אויך מטמא במשא און ס'איז טאקע נישט מטמא באבן מסמא, ענטפערט די גמרא אז מ'האט עס אויך מקיש געווען לויט די חכמים צו נידה ארויסצולערנען א קולא אויכעט, קודם די חומרא אז ס'איז מטמא במשא, אבער אויכעט א קולא, אז פונקט ווי א נדה איז נישט מטמא באיברים ווען ס'האקט זיך אראפ א איבר פון א נדה לא עלינו איז עס האט עס מער נישט די טומאת נדה איז עבודה זרה ווען ס'האקט זיך אראפ א איבר פון עבודה זרה איז עס אויך נישט מטמא טומאת עבודה זרה. דאס וואס מען טרעפט אז א געוויסע אמורא רב חמא בר גוריא פרעגט א שאלה צו עבודה זרה איז מטמא באיברים אדער נישט רעדט אויס די גמרא אבער ס'וועט טאקע נישט גיין ווי די חכמים ווייל מ'האט דאך יעצט גערעדט אז לויט די חכמים איז דאך האט דאך פאר דעם די תורה אויך מקיש געווען צו נידה און נישט צו נבילה טאקע צו וויסן אז ס'איז נישט מטמא באברים נאר זיין שאלה איז טאקע געווען לויט רבי עקיבא לויט רבי עקיבא האב איך דאך עס געמוזט מקיש זיין לנידה כדי צו וויסן אז ס'איז יא מטעמא באבן מסמא איז רב חמא בר גוריא מסופק לויט רבי עקיבא צו מ'איז אינגאנצן מקיש צו א נידה אויף לקולא אויכעט אז ס'איז נישט מטעמא לאברים צו ניין אפשר האט ער געהאלטן רבי עקיבא אז די חלק פון נידה וועל איך נאר ארויסלערנען חומרות, אבער לקולא לא מקשינן ווייל איך זעה דאך תזרם כמו דוה אז די תורה וויל מען זאל שטארק דערווייטערן. בקיצור לויט די מהלך פון רבה וועט אויסקומען אז משמשי עבודה זרה איז לויט יעדעם איינעם נישט מער מטמא אזוי ווי א שרץ נאר במגע און נישט במשא, עבודה זרה אליין איז לויט יעדעם איינעם יא מטמא במשא, און באבן מסמא איז א מחלוקה נאר לויט רבי עקיבא איז עס מטמא לויט די חכמים נישט. לויט די חכמים איז זיכער דא נאך א קולא אז עבודה זרה איז נישט מטמא לאברים, און לויט רבי עקיבא בלייבט א ספק. לויט די מהלך פון רבה ווען ס'איז געשטאנען אין די ברייתא אז לויט די חכמים איז עס מטמא כשרץ מיינט עס נישט צו זאגן אזוי ווי די פשטות הלשון קוקט אויס אז עבודה זרה איז נאר מטמא במגע ווי א שרץ ער מיינט נאר ארויסצוברענגען די קולא אז ס'איז נישט מטמא באבן מסמא און כאטשיג די לשון פון די ברייתא אויבן אויף איז נישט אזוי משמע האט רבה אזוי געלערנט וועגן דעם לימוד וואס ס'שטייט אז ביי עבודה זרה איז דא דער שארפער לשון צא תאמר לו ואל תאמר לו הכנס, פון דעם האט רבה פארשטאנען אז יעדער איינער מוז אננעמען אז די דין פון נידה מוז עפעס צוגעבן א חומרא לגבי די עבודה זרה אויף אזויפיל אז ס'איז כאטשיג מטמא במשא. די אמורא רבי אלעזר בן פדת האט אנדערש געלערנט, יא, אזוי ווי די פשטות הלשון אז לויט די חכמים איז עס נאר מטמא כשרץ נאר במגע און נישט במשא, און לויט רבי עקיבא, עס יא מטמא במשא אויכעט ווייל מ'לערנט עס ארויס פון א נדה, אבער אפילו רבי עקיבא וועט מודה זיין אז באבן מסמא איז עס נישט מטמא ווייל סוף כל סוף האט דאך די תורה מקיש געווען לשרץ, פונקט ווי א שרץ איז נישט מטמא באבן מסמא איז עבודה זרה אויך נישט מטמא באבן מסמא. אויב אזוי אז לויט די חכמים איז עבודה זרה אליין אויך נישט מער ווי א שרץ און נאר מטמא במגע, פארוואס טאקע רופט עס די נביא אן תזרם כמו דוה, וואס האט ער עס מקיש געווען צו א נדה? ארויסצוברענגען נישט מער ווי א קולא אז פונקט ווי א נידה איז נישט מטמא באברים איז עבודה זרה אויך נישט מטמא באברים א גרויסע חידוש אז לויט די חכמים איז דער פסוק פון נידה קומט נישט ברענגען א חומרא ס'ברענגט נאר א קולא. לויט ר' עקיבא פארוואס האב איך געדארפט גיין צו א נידה לכאורה קען איך דאך ווען גיין צו א נבילה ווייל דו זאגסט דאך אז יעדער איז מודה אז ס'איז נישט מטמא באבן מסמא ס'איז נאר מטמא במשא לויט ר' עקיבא אויף דעם קען דאך די תורה ווען מקיש זיין צו א נבילה ענטפערט די גמרא אז לויט ר' עקיבא דארף איך האבן דעם היקש לנידה ארויסצולערנען א קולא אויך, ס'איז טאקע דא א חומרא אז ס'איז מטמא במשא, אבער ס'איז דא א קולא אויכעט אז מה נידה אינו מטמא לאיברים אף עבודה זרה אינו מטמא לאיברים, קומט אויס אז לויט די מהלך פון רב אלעזר, אסאך גרינגער ווי די מהלך פון רבה, סיי אז לויט די חכמים איז עס נאר מטמא במגע און נישט במשא. סיי אז לויט ר' עקיבא איז עס נישט מטמא באבן מסמא, און סיי אז אין די פריעריגע מהלך בין איך זיך געווען מסופק צו ר' עקיבא האלט אז ס'איז מטמא באיברים צו נישט, און לויט די יעצטיגע מהלך האלט זיכער יעדער איינער אז עבודה זרה איז נישט מטמא באיברים, און די גמרא רעדט אויס אז דאס וואס מ'זעט רב חמא בר גוריא מסופק געווען צו עבודה זרה איז מטמא באיברים צו נישט, קען נישט זיין אז רב חמא בר גוריא זאל לערנען ווי רב אלעזר ווייל דעמאלטס וואלט ער דאך נישט מסופק געווען, לויט רב אלעזר האט מען דאך יעצט גערעדט אז לויט יעדעם איינעם איז עס נישט מטמא באיברים מוז זיין אז ר' חמא בר גוריא האט אפגעלערנט די מחלוקת פון רבי עקיבא מיט די חכמים אזוי ווי רבה וואס לויט רבה האט מען דאך שוין אויבן געבליבן אז מען האט א ערנסטע שאלה אונז ווייסט מען נישט וואס רבי עקיבא האלט צו עבודה זרה מטמא לאיברים צו נישט.